בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קל"ט. מיר הייבן אן דף קל"ט עמוד א' אויבן, תניא, זאגט די הייליגע גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' יוסי בן אלישע אומר, רבי יוסי בן אלישע האט געזאגט, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, טאמער דו זעסט א דור וואס ס'דא דארט ליידער אסאך צרות ביי דעם דור, איז צא ובדוק בדייני ישראל, זיי בודק די דיינים פון כלל ישראל, שכל פורעניות שבאה לעולם, לא באה אלא בשביל דייני ישראל, ווייל אלע פורעניות קומט וועגן זיי, וועגן די דיינים וואס זענען מעוות די דין וואס פסק'ענען נישט ריכטיג, וואס נעמען שוחד אזוי ווי מ'וועט שוין זען, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין מיכה, שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט, וואס זענען מתעב דעם משפט, וואס טייטש זיי פארמיאוסן דעם משפט, ואת כל הישרה יעקשו און זיי פארקרומען

לערנען זיי אויס וואס טייטש מ'לערנט נאר פאר געלט ונביאיה בכסף יקסומו און די נביאים צאלט מען אויך מיט געלט וואס טייטש מיט געלט קען מען אלעס אפקויפן ועל השם ישענו און צום סוף זענען זיי תולה אלעס אין באשעפער און זיי זאגן ס'וועט גארנישט געשען איז רשעים הן די אלע רשעים די ראשיה די כהניה די נביאיה אלא שתלו בטחונם במי שאמר והי' העולם און צום סוף זענען זיי תולה זייער בטחון

ווייל די בית המקדש וועט חרוב ווערן, איז די ברייתא ממשיך ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, כביכול דער רבונו של עולם איז נישט משרה די שכינה חס ושלום אויף כלל ישראל, ווי לאנג די שופטים און די שוטרים די שלעכטע, די וואס פסק'ענען שלעכט, געפינען זיך צווישן כלל ישראל שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין ישעיה, ואשיבה ידי עליך,

און דער פסוק איז דארט ממשיך אז צום סוף נאך דער רבונו של עולם וועט אויסרייניגן כלל ישראל פון די אלע געמיינע עלעמענטן, איז עט זיין ואשיבה שופטיך כבראשונה. על כל פנים, זעען מיר דא, אז דער רבונו של עולם כביכול וועט אויסרייניגן כלל ישראל פון די אלע שופטים ושוטרים רעים. זאגט די גמרא ווייטער אמר עולא, האט עולא געזאגט, אין ירושלים נפדה אלא בצדקה, וואס טייטש די גאולה העט קומען בזכות צדקה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, אי בטלי יהירי, טאמער די יהירים עלן בטל ווערן, רש"י זאגט וואס איז דאס יהירי? ישראל מתייהרים בבלורית ובמלבושי יהירות כפרשים הללו, אידן וואס דרייען זיך ארום מיט בלורית'ן מיט מיט שיינע טשופלעך און זיי טוען זיך אן די בגדים אזוי ווי די פרשים אזוי ווי די פערד רייטערס, מענטשן וואס האלטן זיך גרויס, איז ווען דאס וועט בטל ווערן פון כלל ישראל איז בטלי אמגושי, עלן אויך בטל ווערן די אלע, רש"י זאגט אמגושי איז מסיתים ומדיחים המשניאים אותנו, אזעלכע מסיתים ומדיחים וואס דרייען זיך צווישן כלל ישראל און פארפירן אידן פון וועג,

וואס טייטש אז ווען די משפטיך ווען ס'עט זיין הסיר השם משפטיך די דיינים איז צום סוף פנה אויבך אונזערע אויבים די פאליציי וואס פייניגן אידן וועלן אויך בטל ווערן זאגט די גמרא ווייטער אמר רב מלאי משום רב אלעזר ברב שמעון מאי דכתיב דאס שטייט אין פסוק שבר השם מטה רשעים שבט מושלים וואס מיינט עס צו זאגן שבר השם מטה רשעים מיינט צו זאגן אלו הדיינים שנעשו מקל לחזניהם דיינים זענען געווארן שטעקענעס פון זייער גבאים וואס טייטש א גאנצע צייט האבן זיי מורא די גבאים סטראשענען זיי, זאלסט מיר געבן מער געלט, אויב זאלסט מיר נישט געבן געלט, על איך נישט טון וואס דו שיקסט מיר, כ'על טוישן די דין, עסט מיר שיקן צו איינעם, אים צווינגען צאלן, כ'על נישט טון וואס דו הייסט מיר, כ'על נישט פירן דין תורות אזוי ווי דו ווילסט, און אזוי ווייטער, און שבט מושלים, וואס מיינט שבט מושלים, אלו תלמידי חכמים, שבמשפחות הדיינים, וואס טייטש תלמידי חכמים וואס זענען משפחה מיט די דיינים הרשעים און זיי געבן זיי בעקינג זיי געבן זיי גיבוי זיי זאגן אז אלעס וואס זיי טוען איז גוט אלעס וואס זיי טוען איז אויסגעהאלטן איז ביי די ביידע שטייט שבר השם מטה רשעים שבט מושלים די אייבערשטער עט זיי צוברעכן זאגט די גמרא מר זוטרא אמר וואס מיינט שבט מושלים אלו תלמידי חכמים שמלמדים הלכות ציבור לדייני בור דאס איז תלמידי חכמים וואס לערנען אויס עם הארצים וויאזוי צו פסק'נען וואס טייטש מ'נעמט אזעלכע דיינים עם הארצים, מענטשן וואס קענען נישט לערנען און מ'לערנט זיי אויס אביסל פסק דא אביסל פסק דארט, און דער תלמיד חכם וואס לערנט אים אויס איז פארלאזט זיך זיכער אז ווען ס'וועט קומען א שווערע שאלה העט מען צוריק קומען צו אים, צום סוף געשענט דאך עס נישט, און ממילא אויף דעם שטייט שבר השם מטה רשעים שבט מושלים, זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' אלעזר בן מלאי משום ריש לקיש,

זענען פארשמירט מיט בלוט וואס טייטש ס'איז אנגעפילט מיט שוחד און דאס איז בלוט פארוואס רש"י זאגט ווייל ווען מ'נעמט שוחד און מ'פסק'נט א דין תורה נישט ריכטיג פשט אז איינער דארף צאלן פארן צווייטן געלט וואס קומט אים נישט איז דאך ס'ממש גניבה און ווען מ'נעמט צו געלט בגניבה פון איינעם זאגט רש"י איז כאילו נוטל נשמתו און פארדעם ווערט עס אנגערופן כפיכם נגואלו בדם זייערע הענט איז פארשמירט מיט בלוט ואצבעותיכם בעוון גייט ארויף אויף וועם אלו סופרי הדיינים, די סופרי דיינים די וואס זענען געווען איינגעשטעלט ביים בית דין צו שרייבן שטרות און מ'האט זיי געקענט אפצאלן און אפקויפן זאלן שרייבן כל מיני פאלשע שטרות איז אויף זיי אויך זאגט דער פסוק ואצבעותיכם בעוון זייערע הענט וואס זיי שרייבן די שטרות איז אנגעפילט מיט זינד שפתותיכם דברו שקר גייט ארויף אויף וועם? אלו עורכי הדיינים, די מענטשן וואס העלפן צו די בעלי דינים טענה'ן כל מיני שקריות'דיגע טענות איז דאס איז שפתותיכם דברו שקר, און לשונכם עוולה תהגה, אלו בעלי דינים, דאס איז די בעלי דינים אליין, וואס זייער לשונכם עוולה תהגה וואס טייטש זיי טענה'ן פאלשע טענות, איינער איז תובע דעם צווייטן שלא כדין. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געברענגט א מימרא פון ר' מלאי, ברענגט די גמרא נאך א מימרא ואמר ר' מלאי משום רבי יצחק מגדלאה, מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין, פון ווען יוסף האט זיך אפגעשיידט פון זיין ברידערס פון ווען מען האט אים פארקויפט, האט ער נישט געטרינקען קיין וויין, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, ולקדקוד נזיר אחיו, די תורה רופט אים אן נזיר, וואס דא ליגט א רמז ער איז אויך געווען א נזיר און האט זיך אפגעשיידט פון וויין, רבי יוסי ברבי חנינא אמר, ער זאגט אף הן לא טעמו טעם יין, נישט נאר יוסף נאר די ברידערס פון יוסף די שבטי קה האבן אויך נישט געטרינקען קיין וויין, פון ווי לערנט עס רבי יוסי ברבי חנינא ארויס דכתיב ווייל ס'שטייט אין פסוק וישתו וישכרו עמו אז יוסף מיט די שבטי קה האבן געטרינקען און זיך געשיכורט צוזאמען, על כל פנים שטייט עמו מכלל דעד האידנא לא, איז משמע פון עמו זיי זענען געווען פונקט ווי אים, ביז יעצט האבן זיי נישט געטרינקען, ואידך, זאגט די גמרא רב מלאי פארוואס דרשנט ער נישט די פסוק אז די שבטים האבן אויך נישט געטרינקען פון מכירת יוסף, זאגט ער אזוי ווייל שכרות הוא דלא הוה שתיה מיהא הוה, אנגעשיכורט האבן זיך טאקע נישט, דאס קען מען דרשנען דא, אבער טרינקען האבן זיי געטרינקען ביז דעמאלטס, נאר יוסף איז געווען א נזיר. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רב מלאי, ואמר רב מלאי, בשכר וראך ושמח בלבו, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, ווען משה רבינו האט געזאגט פארן רבונו של עולם אז אהרן עט מקנא זיין אויף דעם וואס משה רבינו איז נתמנה געווארן, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה אז אהרן עט דיך זען וראך ושמח בלבו, פארקערט ער עט זיך פרייען, ער עט אינגאנצן נישט מקנא זיין, און בשכר וואס איז טאקע אזוי געווען, וואס אהרן האט זיך געפרייט מיט משה, זכה לחושן המשפט על לבו, האט ער זוכה געווען צו די חושן המשפט, וואס איז געלעגן אויף זיין הארץ, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק צו דאס וואס מען האט נעכטן געזען, צו מען מעג פורס זיין א כילה, אזא א סארט פארהאנג אויף א בעט שבת, זאגט די גמרא שלחו ליה בני בשכר ללוי, די מענטשן פון דעם שטאט בשכר האבן געשיקט צו לוי, כילה מהו? קודם כל האבן זיי געפרעגט, זיי האבן געפרעגט דריי שאלות, די ערשטע שאלה איז, וואס איז מיט א כילה צו מען מעג עס הענגען שבת צו נישט, די צווייטע שאלה האבן זיי געפרעגט, כשותא בכרמא מהו? צו מען מעג איינפלאנצן כשות, כשות דאס איז האפס, דאס איז אזא געוויקס וואס מען מאכט פון דעם ביר, צו מען מעג עס איינפלאנצן אין א כרם, צו ס'איז דא דא א פראבלעם פון כלאים צו נישט, ווייל טאמער ס'איז א ירק איז עס א פראבלעם פון כלאים, און טאמער ס'איז א אילן ס'איז א בוים איז נישט דא קיין פראבלעם פון כלאים, איז דאס איז די צווייטע שאלה, און די דריטע שאלה איז מת ביום טוב מהו, טאמער איינער שטארבט יום טוב, דער מת, צו מ'מעג אים באגראבן צו נישט, זאגט די גמרא, אדאזיל, נח נפשיה דלוי, ביז דער שליח איז ארויס אויפן וועג, ביז ווי וואס ווען, איז לוי אוועק, וואס ס'האט שוין נישט געווען וועם צו פרעגן, אמר שמואל, האט שמואל געזאגט לרב מנשיא, אי חכימת שלח להו, טאמער ביסט א חכם טאמער דו ווייסט די תשובה אויף די דריי שאלות קענסטו שרייבן א תשובה שלח להו, האט רב מנשיא געשריבן תשובה אזוי, כילה חזרנו על כל צידי כילה ולא מצינו לה צד היתר, כילה כ'האב געזוכט א היתר אויסצושפרייטן א כילה אויף א בעט שבת, כ'האב נישט געטראפן קיין שום היתר אין דער וועלט, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ולישלח להו כדרמי בר יחזקאל, ער וואלט געקענט זאגן אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען בשם רמי בר יחזקאל, אז טאמער ס'איז ארומגעבינדן א שטריק ארום דעם כילה, וואס טייטש מ'שפרייט עס נאר אויס, ס'איז נאר א מוסיף על אוהל עראי, דעמאלטס מעג מען יא, פארוואס האט ער נישט געשיקט די היתר? ענטפערט די גמרא לפי שאינן בני תורה, ווייל די בני בשכר זענען נישט געווען בני תורה, און ממילא האט ער געוואוסט ער קען זיי נישט שיקן דעם היתר, ווייל טאמער ער עט זיי געבן דעם היתר עלן זיי אויך מתיר זיין ממש זאכן וואס זענען אסור, פארדעם האט ער זיי עס נישט געגעבן, האט ער געזאגט א לשון, כ'האב נישט געטראפן קיין שום היתר אין דער וועלט. ווייטער לגבי די צווייטע שאלה, כשותא בכרמא, לגבי צו מען מעג איינפלאנצן א כשותא אין א כרם, האט ער געענטפערט עירבובא, ס'הייסט אויסגעמישט טייטש ס'איז כלאים מ'טאר דאס נישט טון, פרעגט די גמרא, פארוואס נישט? ולישלח להו ער וואלט זיי געקענט ענטפערן כדרבי טרפון, דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא כישות, די כשותא די האפס וואס מען פלאנצט איין לעבן א וויינגארטן רבי טרפון אומר אין כלאים בכרם, ס'איז נישט קיין כלאים ווייל ס'איז א בוים, וחכמים אומרים כלאים בכרם ס'איז יא כלאים, על כל פנים די מחלוקת איז אין ארץ ישראל, וקיימא לן, כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, טייטש ס'דא הלכות וואס זענען תלויים בארץ מצוות התלויים בארץ, איז מצוות וואס מען קען נאר מקיים זיין אין ארץ ישראל, כלאי הכרם קען מען אויך מקיים זיין אין חוץ לארץ, נאר וואס דען אין ארץ ישראל איז עס א דאורייתא, און אין חוץ לארץ איז עס א דרבנן, אבער על כל פנים, מען געפינט מיר אז ווי עס איז דא א מחלוקת ביי די אלע מצוות אין ארץ ישראל, וואס איז דא א מיקל מיט א מחמיר, איז אפילו די הלכה איז ווי די מחמיר אין ארץ ישראל אין חוץ לארץ על כל פנים, איז די הלכה ווי די מיקל, איז במילא, טאמער מען זעהט דא אין די ברייתא אז די דעת המיקל איז מען מעג עס יא איינפלאנצן, איז לכאורה אין חוץ לארץ דארט ביי די בני בשכר וואלט מען עס יא געמעגט איינפלאנצן, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריער די סיבה פארוואס ר' מנשיא האט זיי נישט געגעבן די היתר איז לפי שאינם בני תורה זענען נישט געווען קיין בני תורה און ממילא האט ער געוואוסט ער עט זיי דאס מתיר זיין עלן זיי שוין מתיר זיין דברים אסורים אויך, זאגט די גמרא ווייטער מכריז רב, האי מאן דבעי למיזרע כשותא בכרמא, רב האט געפסקנט, אז ווער ס'וויל איינפלאנצן א כשותא בכרמא ליזרע מען מעג עס טוהן, פארוואס ווייל ער האט געפסקנט אז ס'איז א דרבנן, און אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן אז ווען ס'דא א מחלוקת אין ארץ ישראל, כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, איז די הלכה ווי אים אין חוץ לארץ פארדעם מעג מען עס טוהן אין חוץ לארץ, ר' עמרם חסידא מנגיד עילויה ר' עמרם חסידא פלעגט טיילן פעטש פאר איינער וואס האט איינגעפלאנצן כשותא בכרמא, און תוס' איז מסביר אז בעצם האט ער אויך געהאלטן ס'איז א דרבנן, אבער אלס גזירה האט ער געטיילט פעטש אויף דעם, רב משרשיא יהיב ליה פרוטה לתינוק נוכרי וזרע ליה, רב משרשיא האט געטראפן א צווייטע פאטענט, ער אליין האט נישט איינגעפלאנצט די כשותא בכרמא, אבער ער פלעגט געבן געלט פאר א תינוק נוכרי פאר א גוי'איש קינד, אז דער גוי'איש קינד זאל עס איינפלאנצן, אויכעט ווייל ער האט געהאלטן ס'איז א דרבנן, נאר אז מען קען מאכן א שינוי, איז כדאי צו מאכן א שינוי. פרעגט די גמרא וליתן ליה לתינוק ישראל, וואס האט ער געדארפט נעמען א גוי'איש קינד געקענט נעמען א אידיש קינד, זאגט די גמרא אתי למיסרך, חושש געווען די קינד עט ערוואקסן ווערן, די קינד עט אויפוואקסן, עט ער מאכן א טעות עט מיינען מען מעג דאס טוהן, פארדעם האט ער נישט געוואלט אריינמישן א אידיש קינד האט גענוצט א גויאיש קינד, פרעגט די גמרא וליתן ליה לגדול נוכרי, האט עס געקענט געבן פאר א גדול נוכרי א גויאישע ערוואקסענע מענטש, וואס דווקא פאר א גויאיש קינד, זאגט די גמרא ניין אתי לאיחלופי בישראל, טאמער וואלט ער געגעבן פאר א גויאישע ערוואקסענע מענטש, וואלט א מענטש געקענט זאגן אז פונקט איז געווען א גוי אבער אוודאי פאר א איד מעג מען אויכעט, פארדעם האט ער עס געגעבן פאר א גויאיש קינד, און דא ביי גוי'איש קינדער איז נישט דא א חשש מיט אויפטוישן א גוי'איש קינד מיט א אידיש קינד, ווייל אפילו א אידיש קינד איז דאך אויך נאר א חשש אז אתי למיסרך ס'א גזירה לגזירה, דאס איז מען שוין נישט גוזר, פארדעם האט ער עס געגעבן פאר א גוי'איש קינד. זאגט אונז די גמרא לגבי די דריטע שאלה וואס די בני בשכר האבן געפרעגט דארט, האט ר' מנשיא געענטפערט מת שלח להו, מת לא יתעסקו ביה, לא יהודאין, ולא ארמאין, לא ביום טוב ראשון, ולא ביום טוב שני, נישט קיין אידן נישט קיין גוים זאלן זיך נישט מתעסק זיין אין באגראבן דעם מת, נישט די ערשטע טאג יום טוב און נישט די צווייטע טאג יום טוב, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי די הלכה, והאמר רבי יהודה בר שילת אמר רב אסי, עובדא הוה בבי כנישתא דמעון, האט ער פארציילט ס'איז געווען אמאל א מעשה אין בית מדרש פון שטאט מעון, אז ס'איז געשטארבן איינער דארט ביום טוב הסמוך לשבת, אין א יום טוב וואס איז געפאלן לעבן שבת טייטש אדער יום טוב איז געווען פרייטאג, אדער יום טוב איז געווען זונטאג ולא ידענא אי מלפניה אי מלאחריה, ער האט נישט געדענקט צו דאס איז געווען טאקע אז יום טוב געווען פרייטאג אדער זונטאג, ואתו לקמיה דרבי יוחנן, און מען איז געקומען פרעגן פאר רבי יוחנן, וואס זאל מען טון מיט די מת, צו מען מעג באגראבן די מת צו נישט, ואמר להו האט ער געזאגט, יתעסקו ביה עממין, זאלן גוים באגראבן די מת, יעצט אזוי, וואס איז די נקודה אז גוים זאלן דאס טון, ווייל א איד טאר עס נישט טון, ווייל אויפגראבן א גריב איז דאך ממש א מלאכה, אבער צו זאגן א גוי זאל טון א מלאכה איז סך הכל אמירה לעכו ם, אמירה לעכו ם איז א דרבנן, און מפני כבוד המת האט מען דאס מתיר געווען, וואס טייטש אויך נאר יום טוב, יעצט. וואס איז די נקודה דא אז ער האט זיך מסתפק געווען צו יום טוב איז געווען פרייטאג צו זונטאג, איז רש י מסביר אז ס'מאכט א גרויסע נפקא מינה ווען איז געווען די מעשה און פאר דעם טאקע איז ער זיך מסתפק, ווייל ס'קען זיין אז יענע יאר וואס איז געשען די מעשה איז יום טוב די ערשטע טאג יום טוב איז געווען פרייטאג, און במילא אז די ערשטע טאג יום טוב איז געווען פרייטאג, קען זיין פארדעם האט ר' יוחנן מתיר געווען צו באגראבן די מת, ווייל מען האט געוואוסט אז טאמער מען וועט לאזן די מת נישט באגראבענערהייט, וואס טייטש מען וועט אים נישט באגראבן, איז מארגן וועט זיין שבת, און מען וועט אים אויך, שבת וועט מען דאך אים זיכער נישט קענען באגראבן, פשט די מת וועט זיין צוויי טאג אן קיין קבורה, וועט דאך די מת פארשטינקען ווערן מפני כבוד המת, דעמאלטס האט מען מתיר געווען, אבער קען זיין ביי א צווייטע אופן נישט, און די זעלבע זאך טאמער יום טוב איז געווען זונטאג, איז קען זיין אז היות וואס די מת איז געשטארבן שבת, און יום טוב איז שוין געווען די צווייטע טאג וואס די מת האט שוין טאקע אנגעהויבן צו שמעקן, און במילא דעמאלטס מפני כבוד המת האט מען אויך מתיר געווען צו באגראבן די מת, אבער על כל פנים זעהן מיר אז ס'איז יא דא א היתר צו באגראבן א מת אפילו יום טוב ראשון דורך גוים, ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא, רבא האט אויך געזאגט מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממין, טאמער איינער איז געשטארבן די ערשטע טאג יום טוב זאלן גוים אים באגראבן, און רש י איז אויך מסביר ביי אן אופן וואס די ערשטע טאג יום טוב איז אדער ערב שבת אדער מוצאי שבת, און ביום טוב שני, די צווייטע טאג יום טוב יתעסקו בו ישראל, מעגן אפילו אידן באגראבן ווייל די גאנצע צווייטע טאג יום טוב איז אויך א דרבנן, און במילא איז מען מיקל ביי דעם מפני כבוד המת, ואפילו ביום טוב שני של ראש השנה, אפילו די צווייטע טאג יום טוב ראש השנה איז אויך אזוי אז אידן מעגן באגראבן, מה שאין כן בביצה, וואס טייטש א ביעא שנולדה ביום טוב מסכת ביעא, שטייט אז בדרך כלל יום טוב א איי וואס איז געבוירן די ערשטע טאג יום טוב, איז נישט אסור די צווייטע טאג חוץ ראש השנה, ווייל די צווייטע טאג יום טוב ראש השנה איז א גרעסערע קדושה ווי בדרך כלל די צווייטע טאג יום טוב, אבער דא ביי א מת איז עס נישט געזאגט געווארן. על כל פנים, צוריק צו אונזער סוגיא, פארוואס האט רב מנשיא גע'פסק'נט פאר די בני בשכר אז זיי טארן אינגאנצן נישט באגראבן א מת, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, לפי שאינן בני תורה, זיי זענען נישט געווען קיין בני תורה, במילא האט ער מורא געהאט אז זיי וועלן זיך מיקל זיין ביי פלעצער וואס מען טאר נישט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אבין בר רב הונא אמר רב חמא בר גוריא, מתעטף אדם בכילה ובכסכסיה, ויוצא לרשות הרבים ואינו חושש, וואס טייטש, א מענטש מעג נעמען די כילה וואס מען לייגט אויפן בעט, און טאמער ער איז זיך מתעטף מיט דעם, ער טוט עס אן ווי א מלבוש, מעג מען ארויסגיין מיט דעם אין רשות הרבים, און אפילו ס'איז דא אויף דעם כסכסיה וואס טייטש די רציעות וואס מ'האט געזען ס'איז דא אויף די כילה הענגט אזעלכע שטריקלעך הייסט עס נישט געטראגן וואס טייטש ס'איז בטל צו די כילה אליין די רציעות זענען בטל צום כילה במילא מעג מען ארויסגיין אזוי אין א רשות הרבים פרעגט די גמרא מאי שנא מדרב הונא פארוואס איז טאקע אזוי וואס איז עס אנדערש פון די דין וואס רב הונא האט אונז געלערנט דאמר רב הונא אמר רב היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה בשבת חייב חטאת, אז טאמער איינער גייט ארויס שבת מיט א טלית שאינה מצוייצת כהלכתה וואס האט נישט אלע פיר ציצית למשל, ס'האט נאר דריי, איז טאמער ס'האט אינגאנצן נישט קיין ציצית איז א פראבלעם מ'טאר נישט גיין מיט א בגד אן ציצית אבער טראגן איז דאס נישט קיין פראבלעם ווייל ס'הייסט אז ער האט געטראגן א מלבוש, אבער טאמער ס'איז נאר דא דריי ציצית איז פשט די ציצית זענען דאך נישט קיין מצוה ס'איז סתם שטריק וואס הענגט ווייל אן פיר איז דאך נישט דא די מצוה און ממילא די דריי שטריק וואס הענגט דא איז א פראבלעם ווייל ס'הוצאה ס'איז נישט קיין מלבוש ס'שלעפט זיך מיט מיטן בגד דאס טאר מען נישט טון, און וואס איז דא אנדערש פארוואס דא די רצועות מעג מען יא? ענטפערט די גמרא, ציצית לגבי טלית חשיבי ולא בטלי, הני לא חשיבי ובטלי, ציצית רש"י איז מסביר האט תכלת אויף דעם, און במילא איז עס נישט בטל צום טלית פאר דעם טאר מען נישט ווען ס'איז נאר דא דריי ציצית, מה שאין כן די רצועות פון די כילה איז נישט חשוב און פאר דעם מעג מען ארויסגיין מיט די כילה ווען ס'איז אנגעטון ווייל ס'איז בטל צום כילה, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה בר רב הונא האט רבה בר רב הונא געזאגט. איז נעכטן האמיר געזען לויט די חכמים וואס איז די פראבלעם פון תולה זיין א משמרת שבת און יום טוב, האמיר געזען ס'איז נישט קיין פראבלעם אלץ אוהל ארעי, נאר די פראבלעם איז אלץ עובדא דחול, און במילא זאגט רבה בר רב הונא, מערים אדם על המשמרת ביום טוב לתלות בה רימונים, ותולה בה שמרים, וואס טייטש א מענטש קען מאכן א הערמה דא, ער קען נעמען די משמרת עס אויסשפרייטן, און ס'וועט נישט הייסן קיין עובדא דחול ווייסט פארוואס? ווייל עובדא דחול איז נאר ווען מ'לייגט אריין שמרים, טאמער מ'לייגט אריין אין דעם רימונים, נישט אזוי פירט מען זיך אין די וואכן ס'איז נישט קיין עובדא דחול, און ממילא קען א מענטש גיין, אויסשפרייטן א משמרת, אריינלייגן אין דעם רימונים, אזוי יעדער זעט אז ס'איז נישט קיין עובדא דחול, שפעטער נעמט ער ארויס די רימונים און איז מסנן מיט דעם שמרים. זאגט די גמרא, אמר רב אשי, לייגט רב אשי צו והוא דתלה בה רימונים, וואס טייטש נישט סתם א הערמה אז א מענטש זאגט איך גיי אריינלייגן רימונים, דארפסט טאקע אריינלייגן די רימונים אין דעם. פרעגט אבער די גמרא מאי שנא מהא דתניא, וואס איז דאס אנדערש פון דאס וואס מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מטילין שכר במועד לצורך המועד, שלא לצורך המועד אסור, מען מעג אויפקאכן ביר חול המועד נאר לצורך די יום טוב לצורך חול המועד, נישט זאל בלייבן אויף שפעטער, נישט אז מען זאל עס טרינקען א אנדערעס מאל, נאר פאר חול המועד אליין, און די ברייתא זאגט אז דער דין איז אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים אלע מיני ביר פון תמרים אדער פון שעורים, אבער אף על פי שיש להן ישן מערים ושותה מן החדש, ס'טייטש די ברייתא געבט א פאטענט. טאמער איינער וויל אויפקאכן ביר און ס'איז נישט צורך המועד ווייל ער האט שוין ביר אינדערהיים און ממילא איז נישט צורך המועד קען א מענטש מאכן א הערמה אז וואס ער וועט אויפקאכן נייע ביר און ער וועט טרינקען פון די נייע ביר און ממילא אז ער וועט טרינקען פון די נייע ביר קוקט עס אויס לצורך המועד און ממילא מעג מען דאס טון און ממילא וואס איז די קשיא די קשיא פון די גמרא איז אז מען זעהט דאך דאך דא ביי די שכר ביי די ביר, אז מען זאגט פאר א מענטש מעגסט קאכן, טאמער דו וועסט טרינקען פון די נייע ביר, יעצט בשעת וואס די מענטש קאכט די ביר זעהט מען דאך נישט אז ער גייט טרינקען פון דעם, וואס טייטש א מענטש קוקט פון די זייט ער שטייט אין די זייט זעהט ער די איד האט ביר אין שאנק און ער קאכט נייע ביר, יעצט פארשטייט זיך שפעטער ווען ער וועט טרינקען פון די נייע ביר דעמאלטס איז די הערמה געלונגען, אבער ביז דעמאלטס קוקט דאך עס אויס געפערליך, פון דעסט וועגן זאגט מען אז מען מעג, און ממילא די קשיא פון די גמרא דא אויכעט, זאל א מענטש קענען אויסשפרייטן א משמרת, דורך זיפט מען דעם געהעריג שמרים, שפעטער וועט ער אריינלייגן רימונים, פארוואס דארף ער קודם אריינלייגן רימונים? ענטפערט די גמרא, ניין, התם לא מוכחא מילתא, הכא מוכחא מילתא, וואס טייטש דארט איז נישט מוכח פון זיינע מעשים וואס ער טוט, ווייל נישט יעדער ווייסט דער מענטש האט ביר אין שאנק, און ממילא דארט העלפט די פאטענט אז ווילאנג מען טרינקט צום סוף פון די נייע ביר איז גוט, מה שאין כן דא ווען א מענטש שפרייט אויס א משמרת, נארמאל וואס נוצט מען א משמרת? אויף שמרים, און ממילא ווען דער שפרייט אויס א משמרת, ער וועט גראד נוצן שמרים, קוקט עס אויס טאקע אז ער האט געטון א זאך וואס מען טאר נישט, ס'איז טייטש וועט נישט העלפן אז באלד וועט ער אריינלייגן רימונים, נאר וואס טאמער ער שפרייט אויס א משמרת און גראד לייגט ער אריין רימונים, דעמאלטס זעהט יעדער ס'איז נישט כעובדא דחול, און דעמאלטס מעג מען צום סוף אריינלייגן שמרים. זאגט די גמרא ווייטער, אמרי ליה רבנן לרב אשי, די חכמים האבן געזאגט צו רב אשי חזי מר האי צורבא מרבנן, קוק אויף דעם יונגן תלמיד חכם, ורב הונא בן רב חיון שמיה, ער הייסט רב הונא בן רב חיון, ואמרי לה ס'איז דא וואס זאגן ער האט געהייסן רב הונא בן רב חלוון שמיה, דשקל ברא דתומא, אז ער נעמט א קליין שטיקל קנאבל, ומנח בברזא דדנא, און ער שטאפט צו מיט דעם א פאס וואס איז דא א לאך אין דעם, ואמר לאצנועיה קמיכוונא, און ער מאכט א הערמה, און ער זאגט איך וויל באהאלטן דער קנאבל, וואס טייטש אזוי, א מענטש האט א לאך אין א פאס, טאר נישט פארעכטן דער לעכל יום טוב און שבת, פארוואס? ווייל ס'איז א מכה בפטיש, דאס איז טאמער מען פארעכט עס געהעריג, טאמער מען פארעכט עס אויף א לייכטע אופן טאר מען אויך נישט, אלס א גזירת חכמים, יעצט מען טאר נישט נעמען טאקע א קנאבל און עס אריין שטופן דארט עס צו פארעכטן, פארוואס? ווייל ס'קוקט אויס ווי מכה בפטיש, אבער וואס טאמער איינער וויל באמת באהאלטן קנאבל אין א פאס וויין, מעג ער באהאלטן קנאבל אינעם פאס, און טאמער ס'פארשטאפט זיך פארשטאפט זיך, איז דא געגאנגען דער רב הונא ברב חלוון, און ער האט געפארשטאפט א פאס וויין ווייל ער האט געוואלט פארשטאפן, אבער ער האט געמאכט א הערמה, ער האט געזאגט פאר יעדעם איינעם כ'וויל מצניע זיין די קנאבל, נאך א שטיקל וואס ער האט געמאכט נאך א הערמה, ואזיל ונאים במברא, ועבר להך גיסא וסייר פירי, ואמר אנא למינם קמיכוונא, ער האט געמאכט א הערמה אזוי, ער האט זיך געלייגט שלאפן אין א שיפל, וואס דער גוי, א גוי איז געווען בעל הבית אויפן שיפל, ער האט זיך אריין געלייגט שלאפן דארט, און דער גוי וואס האט געפירט דעם שיפל, האט אריבער געפירט דעם שיפל פון איין זייט וואסער צום אנדערן בשעת ער איז געשלאפן דארט, שפעטער האט ער זיך אויפגעוועקט ביים אנדערן זייט וואסער און געזאגט קוק, מען טאר נישט אריין גיין אין א שיף שבת, אבער ער איז איינגעשלאפן אינעם שיף, די שיף איז אליין געפארן, אזא סארט הערמה האט ער געמאכט, אין די אנדערע זייט וואסער האט ער געהאט פירות, ער האט געדארפט דארט אויפפאסן אויף דעם, אבער על כל פנים ער האט געמאכט די צוויי הערמות, אזוי האבן די חכמים געזאגט צו רב אשי, האט רב אשי געזאגט, נישט געפערליך אמר להו הערמה קאמרת, דאס הייסט הערמה, הערמה בדרבנן היא, וצורבא מרבנן לא אתי למיעבד לכתחילה, סא וואס טייטש הערמה דער היתר צו טון הערמה איז נאר ביי די רבנן, וואס טייטש ביי די רבנן'דיגע איסורים, און א תלמיד חכם מעג מאכן אזא סארט הערמה, פארוואס? ווייל ביי א תלמיד חכם איז נישט דא קיין חשש אז ער וועט טוהן די גזירה אליין, וואס טייטש ווען עס איז דא א גזירת חכמים, נישט דא קיין חשש אז דער תלמיד חכם וועט נכשל ווערן אין דעם, פאר דעם האט מען געלאזט פאר א תלמיד חכם מאכן ביי אזא סארט דרבנן'דיגע איסור א הערמה. זאגט די הייליגע משנה, נותנין מים על גבי השמרים בשביל שיצולו, מען מעג לייגן וואסער אויף שמרים, און דער וואסער נעמט די גאנצע וויין וואס ליגט איינגעזאפט אין די שמרים און ס'שלעפט עס ארויס מיט זיך. וואס טייטש אונז האמיר געזען אריינלייגן שמרים אין א מסננת שבת יום טוב איז א פראבלעם, אבער דא רעדט מען נישט פון אריינלייגן שמרים אליין, די שמרים ליגט שוין דארט, נאר וואס מען רעדט גיסן וואסער אויף די שמרים, יעצט די ביסל וויין וואס איז איבערגעבליבן אין די שמרים וועט ארויסקומען מיט די וואסער דאס מעג מען, דא איז נישט דא קיין פראבלעם פון בורר פון מרקד פארוואס ווייל דא איז פשט איך גיס וואסער די וואסער דארף מען דאך נישט אויסזיפן די וואסער איז ריין, נאר וואס דען שפעטער די וויין וועט זיך אליין פון זיך אויסזיפן דאס הייסט נישט געטון א מלאכה במילא זאגט די משנה מען מעג עס טון, ומסננין את היין בסודרין ובכפיפה מצרית נאך זאגט די משנה אז ווילאנג ס'איז נישט קיין משמרת און נישט קיין כלי וואס איז געמאכט פאר דעם, טאמער מ'איז מסנן וויין מיט סודרים דאס איז סתם ליילעכער אדער כפיפה מצרית דאס איז אזא סל אזא בעסקעט וואס איז געמאכט פון בלעטלעך מיט דעם מעג מען מסנן זיין רש"י זאגט מ'איז מסנן די קמחים אזא געדעכטע זאך וואס ליגט אין די וויין מ'מעג עס טוהן שבת און יום טוב ווייטער זאגט די משנה ונותנים ביצה במסננת של חרדל, אמאליגע צייטן האט מען דורך געזיפט די חרדל די מאסטערד, איז פלעג מען אריין מישן אן איי, עס צו געבן א גוטע קאליר פלעג מען אריין לייגן א איי, נאכדעם ווען די חרדל איז געלעגן האט מען אריין געלייגט א איי, די געלע חלק איז אראפ גערינען און די ווייסע איז געבליבן אויבן, און ממילא דאס מעג מען אויך טוהן שבת, פארוואס ווייל דאס הייסט נישט, מ'עט זעהן די גמרא פארוואס דאס הייסט נישט קיין בורר, ווייטער זאגט די משנה, ועושים אנומלין בשבת, מען מעג מאכן אזא סארט משקה וואס הייסט אנומלין שבת, מ'עט זען אין די גמרא פונקט וואס דאס איז, אפילו עס איז א גרויסע טרחה דאס צו מאכן, מעג מען עס טון, רבי יהודה אומר, בשבת, בכוס, ביום טוב, בלגין, רבי יהודה זאגט מען מעג נישט מאכן אסאך פון דעם, שבת מעג מען צוגרייטן איין גלעזל, יום טוב מעג מען צוגרייטן לגין דאס איז א גרעסער ווי א גלעזל, ס'איז שוין א פעסל, ובמועד, חול המועד בחבית, ממש אין א גרויסע פאס. צדוק אומר, רבי צדוק זאגט, הכל לפי האורחים, ס'האט אלעס צו טון מיט וויפיל אורחים א מענטש האט, לויט וויפיל אורחים מ'האט, מעג ער צוגרייטן די אנומלין, זאגט די הייליגע גמרא, אמר זעירי האט זעירי געזאגט נותן אדם יין צלול ומים צלולים לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש, דאס טייטש טאמער וואסער איז ממש דורכזיכטיג אדער וויין וואס איז נישט דא אין דעם קיין סאך שמוץ איז ממש דורכזיכטיג דאס מעג מען יא אריינלייגן אין א משמרת און ס'הייסט נישט קיין חילול שבת, פארוואס ווייל היות וואס מ'קען עס טרינקען אזוי אויך הייסט עס נישט כ'האב עס מתקן געווען דאס הייסט נישט קיין בורר, אבל עכורין לא, געדעכטע וויין, געדעכטע וואסער דאס טאר מען נישט ווייל מ'איז עס מתקן מיט דעם איז עובר אויף בורר מרקד, מיתיבי פרעגט די גמרא פון א ברייתא שטייט אין א ברייתא רבן שמעון בן גמליאל אומר, טורד אדם חבית של יין יינה ושמריה, א מענטש מעג אויסמישן א פאס וויין וואס ליגט אין דעם שמרים, ס'טייטש זאל זיך גוט אויסמישן די וויין מיט די שמרים, ונותן לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש, און מען מעג עס דורכזיפן אפילו ס'איז געדעכט, ענטפערט די גמרא תרגמה זעירי בין הגיתות שנו, ס'רעדט זיך בין הגיתות טייטש דארט ווי מען קוועטשט אויס טרויבן, וואס דארט איז די דרך טאקע צו טרינקען וויין געדעכטערהייט, און ממילא דארט הייסט נישט קיין מתקן, אבער בדרך כלל איז עס א פראבלעם. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה מסננין את היין בסודרין, זאגט די גמרא אמר רב שימי בר חייא, ובלבד שלא יעשה גומא, ס'טייטש אין די סודרים אין די שמאטעס טאר מען נישט מאכן א גריבל א לעכל, פארוואס? ברענגט רש"י צוויי פשטים, אדער ווייל ווען מען מאכט א לעכל איז עס א בחינה פון עובדא דחול, אדער אלס חשש פון סחיטה מ'עט אויסקוועטשן די סודרים. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה בכפיפה מצרית, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח, ס'טייטש מען לייגט דאך אריין די כפיפה מצרית אין א כלי, מען לייגט אריין אין דעם די שמרים, און אזוי זיפט זיך עס דורך, דארף מען אויפפאסן אז די כפיפה מצרית זאל נישט זיין א טפח העכער די כלי, פארוואס ווייל דעמאלטס איז דא א פראבלעם אז ער האט געמאכט א אוהל, אמר רב, האט רב געזאגט, האי פרונקא, אפלגיה דכובא שרי, אכוליה כובא אסור, די פרונקא דאס איז א סארט בגד וואס מען דעקט צו פעסער וויין מיט דעם, מעג מען צודעקן א פאס אבער נישט די גאנצע פאס, א האלבע פאס מעג מען צודעקן, א גאנצע פאס איז א פראבלעם אז ער האט געמאכט א אוהל, זאגט די גמרא, אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, לא ניהדק איניש צינייתא, בפומיה דכוזני דחביתא, א מענטש זאל נישט באהעפטן צוקלעבן אזעלכע שטיקלעך שטרוי ביי אזא קריגל ביים מויל פון די קריגל וואו ס'גיסט זיך ארויס די וויין, וואס מיט די קריגל, א קריגל האט מען גענוצט אויסצושעפן וויין פונעם פאס, איז ביי די מויל פון די קריגל וואו מ'קען צוטשעפען און צוקלעבן אזעלכע שטיקלעך גראז וואס קוקט אויס ווי א פילטער, ס'קוקט אויס ווי ס'איז מסנן די וויין בשעת וואס מ'גיסט עס ארויס, מ'טאר נישט צוקלעבן די שטיקלעך שטרוי דארט פון ערב שבת, פארוואס? משום דמיחזי כמשמרת. וואס קוקט אויס ווי א משמרת, זאגט די גמרא ווייטער דבי רב פפא, שאפו שיכרא ממנא למנא, פלעגן טוהן, זיי האבן געהאט שכר ביער וואס איז אויך געווען געדעכט, ס'איז געווען אין דעם כל מיני זאכן וואס מ'האט געדארפט ארויספילטערן פון דעם אויסליידיגן, און מילא וואס האט מען געטוהן מ'האט געווארט ביז די זאץ איז אראפגעפאלן אזוי עס זאל פאלן אויף די אונטערשטע חלק פון די כלי, שפעטער האט מען שטאטערהייט ארויסגעגאסן די אויבערשטע חלק וואס דאס איז געווען די דורכזיכטיגע חלק, די ריינע חלק פון די משקה, און אזוי האט מען אויפגעטוהן אז ס'איז נישט געווען קיין בורר, פארוואס ווייל מ'האט נישט בורר געווען איינס פונעם צווייטן ס'איז נישט געווען אויסגעמישט, ס'איז געווען אינגאנצן אפגעטיילט און אזוי האט מען עס ארויסגעגאסן. פרעגט אבער די גמרא אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא האיכא ניצוצות וואס איז מיט די לעצטע פאר טראפן די לעצטע פאר טראפעלעך וואס ליגט ממש אין די שמוץ פון אונטן דעמאלטס ווען די כלי איז ממש האלבוועגס אויסגעדרייט און ס'טראפט ארויס די לעצטע פאר טראפעלעך איז דאך עס אוודאי א בורר ענטפערט די גמרא ניצוצות לבי רב פפא לא חשיבי די לעצטע פאר טראפעלעך ביי רב פפא אין שטוב איז גארנישט ווערד געווען ס'טייטש האט נישט געפעלט דארט קיין ביער און ממילא האט מען טאקע נישט אויסגעגאסן ביז צום לעצטן טראפל און ביז אהין איז נישט קיין בורר.